מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, און מיר האפן צום אויבערשטן אז היינט וועט מען ענדיגן די מעשה מיט דעם אייניקל פון רבי שלוימע'ן, וואס דער רבי מהרש א האט אים אנגעזאגט ער זאל וויסן אז א שטעקן אז מען ווארפט ארויף פאלט ער אלעמאל אראפ צוריק, און אז ס'שטייט אזא זאך אויף ישמעאל איז דאך זיכער על אחת כמה וכמה אויף א חסיד בן חסיד, אז ס'איז זיכער אז זיינע ווערטער וואס דער רבי מהרש זאגט אים וועט זיכער ארבעטן, און מען זעט אז ס'האט גענומען דרייסיג יאר אבער דערנאכדעם איז דברי צדיקים חיים וקיימים זיי ווערן קיינמאל נישט פארלארן אפילו א ווארט פון א צדיק אויך נישט און אנהייבן אזוי ווי אלעמאל מיט די גרויסע מעלה וואס ס'האט דער ענין פון זאגן תהילים דער פרידיגער רבי שרייבט אין ספר השיחות תשג אז אונזערע עלטערן אונזערע עלטערן רבותינו הקדושים, אונזערע הייליגע רעבע'ס עלטערן, האבן געהאט א מורא'דיגע מסירות נפש אויף יעדן אידן, אפילו אויף איינעם וואס איז געווען א פשוט ביותר, האבן זיי אויכעט געהאט א מסירות נפש אויף זיי, זיי האבן געהאט א מסירות נפש זיי צו מאכן עובדי השם, זאלן דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין. און דער פרידיגער רבי איז מסיים אז צו דעם תהילים און דעם אמן וואס א חסידישער חבד'ניק א בעל עגלה זאגט תהילים און אמן מיט א געשמאק, ברענגט עס ארויס א מורא'דיגן געשמאק אין דעם וואס הערט דאס, ממש ווארעם און מען זעט די איבערגעגעבנקייט פון זיי צום אויבערשטן. אין א צווייטן אין א צווייטן ארט אין ליקוטי דיבורים שרייבט דער פריערדיגער רבי, איך וואלט געוואלט זיין א איש פשוט, נאר איך וואלט געוואלט זיין א איש פשוט ווי אונזערע הייליגע רעבעס האבן פארשטאנען וואס מיינט א איש פשוט. און דער פרידיגער רבי דערציילט א מעשה, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן מיכל פון טשערבינער, ער איז געווען פון די שטאט טשערבין, ער איז אמאל געשטאנען ביי סליחות, איז ער געשטאנען געווען נישט ווייט פון מיין טאטן דעם רעבן רשב, און ס'האט געגאסן פון זיינע אויגן ביי סליחות, פון ביידע אויגן האט געגאסן טרערן. און מיין טאטע דער רבי רשב האט פשוט עם מקנא געווען, מיין טאטע איז געווען, אזוי זאגט דער פרידיגער רבי, געווען א זייער א שיינער מענטש בגשמיות פשוט, און ס'האט געזען ווי זיינע באקן זענען אראפגעפאלן פון קנאה, און דער רבי רשב האט געזאגט, איך בין מקנא מיכל, איך בין מקנא דעם אידן וואס ער הייסט מיכל וואס זיצט ביי עם אין שטאט אין טשערבין, און ער שטייט אויף צוויי אזייגער פארטאג, און ער זאגט תהלים מיט א געשמאק. ממשיך זיין אין די מעשה, מיטן אייבערשטנ'ס הילף היינט זענען מיר מסיים. דער פריערדיגער רבי האט געזען אז עס איז געקומען די צייט פון מעריב און האט אים געזאגט אז ער פאסט היינטיגן טאג, האט ער אים געזאגט אז ער זאל גיין עסן, אבער ער האט נישט געוואלט און האט ממשיך געווען צו דערציילן די מעשה. פריערדיגער רבי זאגט עס איז געקומען דריי שעה מיט הפסקות וואס ער האט געוויינט אינמיטן, האט נישט געקענט רעדן, אבער ס'איז געווען דריי שעה מיט קליינע הפסקות אינמיטן, דאס וואס דער איד וואס ער הייסט יוד מ האט מיר דערציילט די גאנצע מעשה וואס מ'האט דערציילט ביז יעצט, פאר ער איז אוועק געגיין האט ער מיר געזאגט, איך האף אז מארגן וועט איר מיר אויכעט לייען אייערע תפילין, און ווען כ'וועל קומען אהיים איז אין דעם ערשטן טאג וואס איך וועל אהיים קומען על איך זיך גלייך שאפן תפילין, און איך זאג אייך צו אז איך גיי משנה זיין מיין גאנצן אורח החיים, איך וועל ווערן צוריק א איד נאמן און מקיים זיין די מצוות וואס אייער זיידע האט מיר אנגעזאגט, איך זאל אלעמאל געדענקען אז איך בין א איד און איך זאל וויסן פון וואנט איך קום. ווען דער ווען דער איד וואס ער הייסט יוד מ. האט גערעדט די ווערטער, האב איך געזען אז ער רעדט דאס מיט א מורא'דיגן געפיל, א אינערן געפיל פון טיפן פון הארצן, און מיט א גרויסע ליבשאפט האבן מיר זיך צו צו האבן זיך אפגעזעגנט איינער פון דעם צווייטן, און א לאנגע צייט האט גענומען נאך וואס ער איז אוועקגעגאנגען פון מיר, וואס איך בין געווען אונטער דעם רושם וואס האט געמאכט אויף מיר די מעשה וואס ער האט מיר דערציילט. דער פריעדיגער רבי איז ממשיך יעצט צו זאגן וואס ווי איז געווען די מעשה? ס'איז געווען, עס איז נאנט צו דרייסיג יאר, פון תרמ"ב ביז ת' ביז תרע"ב, יעצט וואס ער דערציילט מיר די מעשה, איז די ווערטער, די הייליגע פייערדיגע ווערטער פון מיין זיידן דער רבי מהר"ש זכר צדיק וקדוש לברכה, איז געווען באהאלטן טיף טיף אין דעם פינטעלע הארץ פון דעם אידן וואס ער הייסט יוד, און דער איד האט געלעבט אין די מיסטקאסטנס, ער האט געלעבט אין די מיסטקאסטנס פון תאווה און פון גלוסטן און געטון אלץ וואס ס'קומט אים אויפן הארץ און אויפן קאפ, אבער סוף סוף איז די השגחה פרטית וואס דער אייבישטער האט און די סיבה, סיבת כל הסיבות, האט מזמין געווען, האט צוגעטראפן א וועג און א סיבה אז דורך איר זאל דער הייליגער גרויסער פייער פון די צדיקים וואס זענען חיים וקיימים לעד איז ארויסגעקומען פון זיין טיפעניש פון הארצן, און ס'איז געווארן א מורא'דיגער ברענעדיגער פייער, א הייליגער ברענעדיגער פייער אויף צוריקצוקומען צום אייבערשטן, און אלץ איז געקומען פון די טיפעניש פון די פינטעלע הארץ. דער פריעדיגער רבי איז ממשיך, ווי וואונדערליך איז די וועלט, איז די וועגן פון השגחה פרטית, וואס דער אייבישטער זאל זיין געבענטשט, באשאפט, און ער מאכט און ער איז מזמין, עילות און סיבות, אויף צו קענען סומך זיין נופלים צו אונטערהאלטן די וואס זיי פאלן נעבעך אוועק, און ער גיט א האנט צו די פושעים אויף זיי צו ווייזן די וועג, די ריכטיגע וועג אין וואס זאלן גיין, אזוי ווי ס'שטייט אין תהילים, טוב וישר השם, דער אייבישטער איז גוט און ער איז גלייך, על כן דערפאר יורה חטאים בדרך, ווייזט ער די זינדיגע די ריכטיגע וועג. און דער מדרש שוחר טוב, ס'איז א מדרש אויף תהלים, זאגט זייער געשמאק, ער זאגט, פארוואס איז דער אייבישטער גוט? ווייל ער איז גלייך. פארוואס איז ער גלייך? ווייל ער איז גוט. מה רבו חסדיך השם, ווי גרויס זענען דיינע חסדים אייבישטער. נעכטן נעכטן איז ער געזעצן אויפן טאפ און האט געגעסן בשר טריפה ונבילות, און האט זיך זייער באסמאקיוועט, האט זיך פשוט זייער געשמאק הנאה געהאט פון פלעשלעך וויין וואס הייסט יין נסך, און היינט פאסט ער און ער קומט צוריק צום אייבערשטן און ער מאכט זיך סיגופים, און ער האפט צום אייבערשטן אז פון יעצט און ווייטער וועט ער האבן דעם כח אויף צו משנה זיין זיינע וועגן און אט זיין א ערליכער טייערער איד אזוי ווי דער אייבישטער וויל פון אים. מיט דעם ענדיגט זיך די רשימה וואס דער פריערדיגער רבי שרייבט גלייך ווי ער איז אנגעקומען אין האטעל אין פעטערבורג, ער האט געוואלט אין די באן האט מען נישט געקענט שרייבן האט ער עס געשריבן, יעצט וועט קומען אפאר רשימות וואס דער רבי שרייבט זייער געשמאק אלע זאכן וואס איז געווען מיט דעם אידן ביזן ביזן סוף פון יענעמס לעבן. דער רבי שרייבט, איך האב געזאגט פריער, אז יעדן זאך זייער פונקטליך, און יעדער זאך פונקט ווי ס'איז געווען, מיט אויסגערעכנט אלע פרטים. דער פרידיגער רבי שרייבט יעצט א רשימה, פעטערבורג, ד', יום ד' י' ב' שבט, תשע א, ימ ב. און ווי פינף אזייגער האט געקלונגען צו מיר דער איד י מ, איך בין נישט געווען אין חדר, און האט געבעטן, האט געלאזט א, האט געלאזט א הודעה אז ווען איך קום זאל איך אים רופן. איך בין געקומען צוריק, האב איך אים גערופן, אבער ער איז נישט געווען אין שטוב. דאס באשרייבט ער וואס איז געווען יום ד' י' ב' שבט. דערנאדען שרייבט דער רבי נאך א רשימה אין מאסקווע, יום ה' י' ג' שבט, עיין ב'. פון יט ב ביז יט ג שבט איז ער שוין געווען אין מאסקווע נאכאמאל צו אויפטון זאכן דארט וואס מ'דארף. שרייבט דער פרידיגער רבי. ארום עלף אזייגער בין איך אנגעקומען אין אין דעם מלון בולשוי סיבירסקי, איך האב גענומען דעם צימער פֿיר און זיבעציק, חדר עיין ד', נעכטן צען אזייגער ביינאכט, צען דרייסיג, האלב נאך צען ביינאכט, האב איך גערופן צו יוד מען און כ'האב זיך זייער געפרייט און ער האט זיך זייער געפרייט וואס איך האב וואס איך האב אים צוריק גערופן און האט מיר געזאגט אז נעכטן האט ער שוין געקויפט תפילין מיט א טלית און תפילין האט ער געקויפט א סידור מיט א חומש מיט א תהילים און האט נאכאמאל געזאגט אז זיין האפענונג אז ער גייט זיין ווי ס'דארף צו זיין פולפילט עס מיט דעם גאנצן מאס ער פירט זיך אינגאנצן ווי א איד דארף זיך פירן ער האט זיך געוואלט רעדן מיט מיר נאך, אבער איך האב אים געזאגט אז איך קען נישט רעדן מער ווייל איך דארף פארן אין מאסקווע. דאס איז געווען, ער האט נאך גערעדט מיט אים אין פעטערבורג ביינאכט, און דער רבי שרייבט די רשימה שרייבט ער שוין אין מאסקווע אז ער האט אים געזאגט אז ער קען נישט רעדן מיט אים לענגער ווייל ער מוז לויפן צו די באן צו פארן, עלף אזייגער ביינאכט פארט ארויס די באן צו מאסקווע, און ער האט נאך אסאך זאכן צו צוגרייטן און שרייבן פאר ער פארט אין מאסקווע. טוב מיט דעם ענדיגט זיך נאך א רשימה, דערנאך שרייבט דער רבי אין קיסינגען, שרייבט אין אין סוגריים אין פערענטעסיס שרייבט ער אשכנז, יום ג' כ ג מנחם אב תשע"ב, דאס איז שוין זעקס חדשים נאך וואס ער האט גערעדט מיט אים דעם לעצטן מאל אין י"ג אין י"ב שבט ווען ער האט גערעדט מיט אים אויפן טעלעפאן אין פעטערבורג, איז אריבערגעגאנגען זעקס חדשים. ער איז אנגעקומען אין אשכנז אין קיסינגען כ ג מנחם אב, שרייבט דער פריערדיגער רבי א קליינע רשימה, היינט האב איך געטראפן דעם מיסטער מר. יוד מ. דעם ערשטן מאל נאך וואס מיר האבן זיך געזעגנט אין זעקס חדשים צוריק אין פעטערבורג, און מיט א גרויסע שמחה האבן מיר זיך האבן מיר זיך געבענטשט איינער דעם אנדערן שלום, און מיר האבן זיך צוזאמגערעדט אז היינט ביינאכט אדער מארגן אינדערפרי גיי מיר זיך טרעפן, דאס געווען דינסטאג כ ג מנחם אב, יעצט נאך א רשימה, קיסינגען יום ה' כ ה מנחם אב תשע ב, פריער שרייבט דער רבי אז ס'געווען יום ג' האט ער מיט אים גערעדט אז ער גייט זיך טרעפן מיט אים אדער אדער כ ג ביינאכט אדער כ ד, אבער די רשימה שרייבט ער ערשט כ ה מנחם אב, דער פריערדיגע רבי הייבט אן צו זאגן היינט, און דא שרייב איך אפאר זאכן וואס איז נישט נוגע צו דעם מענטשן יוד מ. מיטוואך האב איך זיך געדארפט טרעפן מיט אים, איינס אזייגער בייטאג איז געקומען צו מיר דער סטאלינער רבי שליט א, און פיר אזייגער נאכמיטאג בין איך געגיין מבקר זיין דעם אלכסנדר רבי'ן שליט א, דערפאר האב איך זיך נישט געקענט טרעפן מיט דעם יוד מ. ביז היינט דאנערשטאג, אנשטאטס מיטוואך האט ער עס אפגעשטופט אויף דאנערשטאג. איך האב היינט אינדערפרי געטון די אלע זאכן וואס איך דארף טון פאר מיין געזונט, די פריערדיגע רבי האט זיך געפונען דארט אין א פלאץ וואס הייסט א קורארט, אין א פלאץ וואס מען היילט אויס, איז דא גוטע וואסער וואס מען געבט דארטן ווארימע וואסער מיט זאכן, ער איז געווען נישט געזונט האט ער געדארפט גיין דארטן אויף צו מאכן, זאגט דער פריערדיגע רבי ער האט געטאן אלץ אינדערפרי און צוויי אזייגער נאכמיטאג ביז אכט אזייגער פארנאכט האבן מיר זיך ארום געגיין צוזאמען און מיר געזעצן צוזאמען און איך האב געהערט פון אים אלץ, איך האב זייער צוגעלייגט מיין הארץ צו הערן וואס ער דערציילט מיר. וואס איז געווען דער תוכן פון זיין גאנצן סיפור? ער האט מיר דערציילט וואס האט פאסירט פון ווען מיר האבן זיך געטראפן אין די באן. נאכדעם וואס ער האט מיר דערציילט אין פעטערבורג אז ער האט שוין געקויפט תפילין, טלית און תפילין מיט א סידור, מיט א חומש, מיט א תהלים, האט ער ממשיך מיר צו דערציילן וואס איז געווען מיט אים. ער איז אנגעקומען אין פעטערבורג האט ער נישט געקענט סובל זיין מער די סביבה פון זיינע גוטע פריינד. אך און וויי איז אזעלכע גוטע פריינד. דערפאר האט ער מחליט געווען אז ער פארט אוועק אויף אפאר וואכן אין די שטאט מענטאן. פסח איז ער געווען אין פראנקפורט דמיין, און נאכדעם א חודש צייט איז ער געווען אין פעטערבורג, אבער זיינע חברים האבן געפילט און זיי האבן געזען אז עפעס איז דער מענטש דורכגעגאנגען עפעס א מהפכה פנימית, ער איז דורכגעגאנגען עפעס אינגאנצן, ער האט זיך געביטן אינגאנצן ער איז נישט דער זעלבער מענטש וואס ער איז געווען. דערנאך האט ער דערציילט אז ער איז געפארן אויף זומער איז ער געפארן אין א מעון קיץ און ס'איז שוין צוויי וואכן ער טרעפט זיך דעם פריערדיגן רבין אין אין קיסינגען אין אשכנז מסתם דאס דייטשלאנד עס איז שוין צוויי וואכן וואס ער איז געקומען דא אין קיסינגען און פון דא פארט ער אהיים ער פארט צוריק אהיים

דאס איז שוין א מעשה פון כמעט פון א פון א איבער דריי יאר לעצטע וואס ער האט געשריבן האט זיך געטראפן מיט אים געווען כ"ה מנחם אב ע"ב און דאס שרייבט ער י"ד טבת ע"ה היינט זאגט דער פריערדיגער רבי דאנערשטיג י"ד טבת ווען מיר געגיין אין גאס וואס הייסט די גאס ניקאלסקי האב איך געטראפן דעם י"מ ער האט זיך זייער דערפרייט מיר צו זען, און איך האב זיך אויכעט זייער שטארק הנאה געהאט אים צו זען, און ער האט מיר דערציילט אלץ וואס ער האט דורכגעגיין מיט אים, ער האט מיר דערציילט אז זיינע געשעפטן זענען זייער מצליח, און ער האט בדעה אז ער וויל ארויס גיין זיך אריבערציען און וואוינען אין חוץ לארץ, נישט אין רוסלאנד. ער האט נאכנישט מחליט געווען אין וועלכן ארט ער וויל גיין וואוינען, אבער א פלאץ, ער זוכט א פלאץ וואס ער זאל קענען לעבן א אידישן פרומען לעבן און קיינער זאל אים נישט שטערן. די קומענדיגע רשימה שרייבט דער פריערדיגער רבי אין רוסטוב, רוסטוב דאן, יום ג' כ"ב תמוז תשע"ח, אריבער גיין נאכאמאל כמעט דריי יאר. היום, דער פריערדיגער רבי הייבט אן די רשימה, היינט האט מיר דערציילט מר ז"ז אז יעצט קומט ער פון פעטערבורג, ער איז אנגעקומען אין רוסטוב, און האט דערציילט דעם פריערדיגן רבין אז דער מנהל פון דעם באנק וואס הייסט סיבירסקי'ס באנק, האט וואס ער הייסט זיין נאמען איז מיסטער ס' האט מיר דערציילט אז דער מענטש י"מ האט זיך מסדר געווען אין אמסטערדאם און אויכעט ער האט מצליח געווען צו אריבערפירן דארטן זיין גאנצן רכוש סיי גאלד סיי געלט און סיי און סיי שטרות דאס הייסט מסתם באנקנאטן, און אייכעט דעם רכוש, דעם גרויסן רכוש וואס ער האט געהאט פשוט אין גאלד און אייכעט אין טייערע שטיינער. דערציילט ער דעם פריערדיגן רבי'ן אז דער פון דעם באנק האט אים דערציילט אז ער האט אלץ זיך אריבערגענומען און האט זיך מסדר געווען אין אמסטערדאם. די קומענדיגע רשימה איז אין בערלין, ד' יום ד' ו' כסלו תרפ ח, צען יאר שפעטער נאך וואס דער פריערדיגער רבי האט געהערט אין רוסטוב אז אז ער האט זיך אריבערגעצויגן און ער וואוינט אין אמסטערדאם. דער פריערדיגער רבי שרייבט די רשימה אין בערלין אין תרפ ח אין דעם אלון קייזער הויף אין דעם צימער פֿיר הונדערט צוויי און זיבעציק ת' עין בית. און דער פרידיקער רבי שרייבט, ווען כ'בין געזעצן אין דעם פרוזדור פון דעם מלון, אין יעדן פרוזדור אין מלון איז דא אזעלכע בענקלעך מיט אזעלכע סאפעס וואס מען זיצט דארטן, ווען כ'בין געזעצן אין דעם פרוזדור פון דעם מלון מיט מיין איידעם דער רשג שיחיה, דאס איז דער עלטסטער איידעם דעם פרידיקן רבי'נס, האט געהייסן רבי שמריהו גוראריה, איז געקומען צו מיר א מענטש, א עלטערער מענטש איז צוגעקומען, און ער גיט מיר שלום, מיט א גרויסע שמחה, מיט א פרייליכן פנים זאגט ער מיר שלום, שלום וברכה. און דער מענטש האט זיך זייער פארוואונדערט, וואס איך קוק אויף אים און איך דערקען אים נישט. און איך קוק אויף אים נאכאמאל און נאכאמאל, איך קען אים נישט דערקענען. און דער מענטש גיט מיר א זאג, איר דערקענט מיר נישט? מיר זענען דאך געפארן צוזאמען פון פאריז ביז פעטערבורג. אין די סעקונדע ווען ער האט מיר דאס געזאגט, איז אריבערגעגאנגען אין מיין מוח די גאנצע מעשה וואס דער איד האט מיר דערציילט וואס איז דורכגעגאנגען מיט אים. ווען כ'האב אים געטראפן ווי ער האט געזעצן און געגעסן חזר און געטרונקען יין נסך און ווי ער האט דערנאך געפאסט און ער איז געווארן א בעל תשובה און יעצט ווייס איך שוין אז ער וואוינט אין אמסטערדאם און האט מצליח געווען אריבערצופירן זיינע אלע זאכן מיט דעם זאגט אים דער פריערדיגער רבי איך קען זיך איך קען זיך פאר דיר פארענטפערן כ'האב דעם זעלבן ענטפער וואס די ברידער פון יוסף האבן נישט דערקענט יוספ'ן ווייל יוסף איז אוועק געפארן פון זיי איז ער געווען אן א בארד, זיי זענען געקומען שפעטער נאך אזוי פיל יארן, האט ער געהאט א לאנגע בארד זיי האבן אים נישט דערקענט, זאגט דער פריערדיגער רבי איך זיך פארענטפערן פאר דיר די זעלבע זאך, זאגט מיר דער איד וואס ער הייסט יוד איר זענט גערעכט, אבער איר זאלט וויסן אז חוץ פון די בארד איז אייכעט דער גאנצער לעבן מיינער האט זיך געביטן און ס'איז פאסט פונקט אריין ווי אייער זיידע דער צדיק זכותו יגן עלינו האט מיר אנגעזאגט אז אז אז איך זאל געדענקען פון וואנט איך קום און פון וואנען איך שטאם און איך זאל זיין א איד ווי ס'דארף צו זיין און ער האט מיר דערציילט די גאנצע מעשה וויאזוי ער האט זיך מסדר געווען אין אמסטערדאם און אז ער לעבט א שטילן לעבן חיי מנוחה ער לעבט א פרומען לעבן און ער לערנט און ער דאווענט און קיינער שטערט אים נישט אויף די אלע זאכן. די קומענדיגע רשימה איז צוויי יאר שפעטער, דאס איז געשריבן געווארן אין ניו יארק, יום ד' י ז מר חשוון תר צ, דער פריערדיגער רבי איז געווען אין ארץ ישראל אין פ ט, פון ארץ ישראל איז ער געקומען אין אמעריקע, דערנאך איז ער צוריק געפארן אין ווארשע, דאס איז געווען, ער איז געווען דא כמעט א יאר צייט איז ער געווען אין אין אמעריקע. שרייבט דער פריערדיגער רבי אין יום ד' י ז מרחשוון תר צ אין ניו יארק, היום היינט איז געקומען צו מיר א וויזיט איינער וואס ער הייסט ח כ, מסתם דער נאמען איז מיט א ח, דער משפחה נאמען איז מיט א כ, ס'געקומען צו מיר דער איד וואס ער הייסט ח כ, ער איז געקומען צו מיר פון אמסטערדאם, און רעדנדיג מיט מיר האט ער מיר דערציילט ווי אפאר פון אונזערע באקאנטע פון פעטערבורג האבן זיך מסדר געווען אין אמסטערדאם, ער קומט דאך פון אמסטערדאם אין ניו יארק, האט ער דערציילט דעם פריערדיגן רעבן אז אידן וואס זענען געווען אין פעטערבורג און דער פריערדיגער רבי קען זיי האבן זיך מסדר געווען אין אמסטערדאם, און האט גערעדט זייער לאנג אין די שבחים פון דעם איד וואס ער הייסט יוד מ, דער מענטש וואס די גאנצע מעשה גייט אויף אים, און האט געזאגט אז ער גיט אויף צדקה מורא'דיגע סכומים און ער האלט אויס תלמידי חכמים מיט גרויסע געלטן. און ער לעבט זייער א רייכן לעבן און א רואיגן לעבן, און ער לעבט אין א גרויסן א גרויסע דירה וואס ער האט געקויפט, און ס'איז דא דארטן א גרויסע חצר וואס ער האט געקויפט, און ער האט געמאכט דארטן אויכעט זייער א גרויסע שול, און ס'דאווענען דארטן יעדן טאג זייער אסאך מניינים דאווענען דארטן, און ער אליין קומט יעדן אינדערפרי דארטן דאווענען, און אסאך מאל קומט ער אויכעט צו מנחה מעריב, און ער זיצט און הערט די שיעורים וואס מען לערנט צווישן מנחה און מעריב, דערנאך דאווענט ער מעריב. דאס דערציילט דער פריערדיגער רבי אין ניו יארק, וואס דער וואס דער איד האט אים דערציילט פון אמסטערדאם. קומענדיגע רשימה איז ווערט געשריבן אין ווארשע, יום ה י ז טבת תרצ ד פיר יאר שפעטער. היינט האב איך געהערט. פון א איד וואס ער הייסט ל' ל' אז דער איד י מ אונזער באקאנטער י מ איז זייער שוואך אין געזונט אין אמסטערדאם ער קומט אין שול נאר שבת און פשוט שווער צו קומען די אנדערע טעג אין שול אבער זיין שטוב איז געבליבן אפן פאר תלמידי חכמים און דער איד ל' ל' זאגט מיר איך קען נישט גלייבן אז דער י מ האט זיך אזוי געביטן איך געדענק אז ביי אונז אין שטוב האט מען נישט געוואלט דערמאנען דעם נאמען פון דעם יוד מ, זיין נאמען איז געווען אסור צו דערמאנען ביי אונז אין שטוב צוליב זיינע שלעכטע זאכן וואס ער האט געטון, ווי ער איז געווען פריי אינגאנצן און אלס, און היינט זאגט דער איד ל' ל' צום פריערדיגן רעבן קען מען אים אנרופן, מען קען אים געבן דעם תואר ממש צדיק.

אנדערהאלבן יאר, מער ווי אנדערהאלבן, כמעט צוויי יאר, שפעטער נאך וואס ער האט געהערט אז ער איז נישט געזונט. דער פריערדיגער רבי שרייבט אין א קורצע רשימה, היינט האב איך געהערט אז אין חודש סיוון, דעם פריערדיגן חודש סיוון, דאס הייסט אין סיוון תר"צ, איז דער איד י"מ איז נפטר געווארן נאך א לאנגע קרענק נאך א לאנגע מחלה וואס ער האט געהאט, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. מיט דעם ענדיגט דער פריערדיגער רבי די רשימה וועגן דעם אידן ווי די ווערטער פון א צדיק ווערט נישט פארלארן, ס'האט גענומען א לאנגע צייט אבער געווארן א איד א בעל תשובה ווי ס'דארף צו זיין, אויסגעהאלטן תלמידי חכמים, געהאלטן א שול, און געגעבן אסאך געלט אויף צדקה פאר אידן וואס דארפן, און ער איז אוועקגעגאנגען ווי א ממש ווי דער איד האט געזאגט דעם פריערדיגן רבי אז מ'קען אים געבן דעם תואר היינט אז ער איז א צדיק.